לא ליגח, נישט צו שטויסן מיט דעם האָרן, ולא ליגוף, נישט צו שטויסן מיט דעם גוף, דאָס איז אַ תולדה פון קרן נגיפה, ולא לישוך, נישט צו בייסן, שן און בייסן איז צוויי זאַכן, שן האָט הנאה צום שאָדן, און בייסן איז כוונתו להזיק, ולא לרבוץ, נישט אַרויפלייגן זיך אויף כלים און זיי צעברעכן. ולא לבעוט, און נישט צו בריקען מיט די פיס, צוברעכן די כלים, און אויב זי טוט איינס פון די זאכן באצאלט מען נאר א האלבן שאדן. יעצט גיי איך אויסרעכענען די פינף מועדים לויט ווי די הוה אמינא לערנט, השן מועדת לאכול את הראוי לה, שן איז א מועד צו עסן דאס וואס איז ראוי צו איר, ווי וועט אבער זיין אז די בהמה האט געגעסן כסות וכלים, דאס איז נישט קיין שן, דאס רופט זיך שוין אן קרן הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה, רגל איז א מועד צו ברעכן גייענדיגערהייט. ושור המועד אז דריי מאל ער האט געמאכט די נגיחה אדער געמאכט דריי מאל נגיפה אדער דריי מאל רביצה ווערט ער שוין א מועד, איז די אלע פינף תולדות די אב מיט די תולדות, ווען עס האנדלט זיך פריער לגבי דעם דין תם רעכן איך עס יעדערע באזונדער, ווען עס ווערט א מועד רעכן איך עס איין זאך ושור המועד, ושור המזיק ברשות הניזק, אז דער מזיק איז אריינגעגאנגען ברשות הניזק האט מזיק געווען, אפילו קרן תם באצאלט אויכעט א גאנצן שאדן, והאדם, און א מענטש איז אויך א מועד, ער באצאלט א גאנצן שאדן, האבן מיר דא אויסגערעכנט פינף מועדים, שן און רגל און שור המועד, שור המזיק ברשות הניזק, והאדם. הזאב א וואלף והארי און א לייב הדוב א בער הנמר א לעמפערט הברדלס זאגט די גמרא ווייטער וואס דאס איז והנחש און א שלאנג הרי אלו מועדים מיט יעדער אופן זענען זיי א מועד אפילו מיט נשיכה און שטענדיג דארפן באצאלן א גאנצן שאדן רבי אלעזר אומר בזמן שהם בני תרבות אז א מענטש טוט זיי ערציען ביי זיך אין שטוב אינן מועדים זענען זיי נישט קיין מועד

ולגבי מועד, חשיב להו חד, ביי מועד געבט ער עס אן איינס, דעל ידי העדאה דעדים, אתו בחיוב נזק שלם, וואס מען טוט צו ווארענען קומט נזק שלם, הילכך חדא מילתא היא, דער ענין מועד דאס איז העדאה פון די עדות איז עס איין זאך, ביי אלע איז דא די זעלבע זאך העדאה פון עדות, ושור המזיק ברשות הניזק, ואפילו קרן תמה, אפילו דער אקס טוט שטויסן דאס ערשטע מאל, הווה כמועד, האט עס דעם זעלבן דין ווי א מועד לשלם נזק שלם. והאדם, הרי חמישה. האסטו פינף מועדים. איי איז דאך שווער, עס איז דאך דא נאך. בור און אש באצאלט דאך אויך א גאנצן שאדן. זאגט דער רש"י בבעלי חיים קאמר, די פינף מועדים דאס איז פון בעל חיים. להכי דעריבער לא חשיב בור ואש, ווייל דאס איז נישט קיין בעל חיים. ולקמן פריך ווייטער פרעגט די גמרא אמאי לא חשיב ארי והדוב, ארי והדוב זאגט מען דאך אז אפילו ס'ערשטע מאל און אפילו ס'איז געווען א אופן פון נשיכה רביצה בעיטה איז אויך באצאלט מען א גאנצן שאדן זאל ער דאס אויכעט רעכענען. הרי אלו מועדין, די די חיות זאב ארי זענען א מועד אפילו בנשיכה, כאטש נשיכה זאגן מיר דאך שטענדיג איז א תולדה פון קרן באצאלט א האלבן שאדן, אבער זיי זענען א מועד ובכל נזקו פון אלע שאדנס, מיט נשיכה מיט אלע שאדנס, ומשלמין בעלים שלהם נזק שלם,

אז די אלע זאכן איז ער נישט קיין מועד לשלם כולו, מען זאל באצאלן דעם גאנצן שאדן, אבל חצי נזק, אבער א האלבן שאדן משלמת באצאלט מען. מני, ווי ווער איז דאס וואס שטייט אז ביי קרן אין חצר הניזק באצאלט מען א האלבן שאדן? רבנן היא, גייט ער עס ווי די רבנן דאמרי וואס זיי זאגן, משונה קרן, קרן וואס איז משונה, בחצר הניזק, חצי נזק הוא דמשלם באצאלט נאר א האלבן שאדן. אימא סיפא, זאגט די סיפא פון די משנה, אין די סיפא שטייט, שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק, אז דער מזיק איז אריין געגאנגען אין רשות פון ניזק און ער האט מזיק געווען, איז אפילו ער איז א תם באצאלט ער א גאנצן שאדן, והאדם. אתאן לרב טרפון, דאס גייט דאך ווי רב טרפון דאמר וואס רב טרפון לערנט משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם הוא דמשלם איז רישא רבנן און די רישא וואס ס'שטייט אינה מועדת לא ליגח ולא ליגוף וואס דאס רעדט זיך דאך בחצר הניזק אז מ'דארף באצאלן אויף נגיחה אויף נגיפה א האלבן שאדן גייט דאס ווי די רבנן וסיפא רב טרפון, און די סיפא וואס שטייט שור המועד שטייט אז שור המזיק ברשות הניזיק באצאלט א גאנצן שאדן איז ווי רב טרפון, ווי קומט עס רבי זאל סותם זיין די משנה ווי צוויי מענטשן? זאגט די גמרא אין יא, דהאמר ליה שמואל לרב יהודה, שמואל האט געזאגט צו רב יהודה'ן שיננא דו ביסט טאקע א חריף, א חריף רופט זיך אן דער וואס קען פארענטפערן קשיות, דו כאטש דו האסט דא א קשיא, שבוק מתניתין, לאז אפ די משנה ותא אבתראי און זאלסט איינלערנען די משנה אזוי ווי איך לערן רישא רבנן וסיפא רב טרפון. רב אלעזר משמיה דרב אמר, רב אלעזר זאגט די נאמען פון רב'ן, כולה רב טרפון היא, די גאנצע משנה רעדט זיך ווי רב טרפון, איי בלייבט דאך שווער, אין די רישא שטייט דאך אז אויף שן ורגל איז מען מחויב, און אויב ס'שטייט מ'איז מחויב ביי שן ורגל, קומט דאך אויס ווי רעדט זיך דאס, רעדט זיך דאך דאס אין חצר הניזק, און דאך שטייט אז ס'איז נישט קיין מועד ליגח וליגוף, נאר רישא רעדט זיך בחצר המיוחדת לפירות לאחד מהן, פירות האט דאך די רעכט צו האלטן נאר דער ניזק. ולזה ולזה לשוורים, בהמות האבן רעכט דארט צו האלטן ביידע, איז אזוי דלגבי שן, ווייל די פירות האט א רעכט דארט צו האלטן נאר די ניזק, הויא לה חצר הניזק, דעריבער איז מען מחוייב אויף שן, אבער לגבי קערן האבן דאך ביידע רעכט דארט צו האלטן שוורים, הויא רשות הרבים, איז דאס א רשות הרבים? תוספות האט פריער געזאגט מיט צוויי דפים פריער, דף י"ד, אז אויב מיוחדת לזה ולזה לשוורים אפילו פירות צו איינעם, הייסט עס נישט קיין חצר הניזק, ווייל ער האט רעכט אריינצונעמען דעם שור, איז ער פטור אויף שן ורגל, דארף דא תוספות גורס זיין,

ואמר לי, האט מיר רב זביד געזאגט, מי מצית מוקמת לה כולה כרב טרפון, קענסטו דען איינלערנען אז די גאנצע משנה גייט ווי רב טרפון? הקתני שטייט, השן מועדת לאכול את הראוי לה, שן איז א מועד צו עסן את הראוי לה. איך זאל אפילו איך וועל אזוי איינלערנען אז דאס רעדט זיך מיוחדת לזה ולזה לשוורים און לאחד מהן לפירות. אבער ווייזן ווייזט אויס ראוי לה אין אויף ראוי לה באצאלט מען א גאנצן שאדן. שאינו ראוי לה, דאס וואס איז נישט ראוי, לא, באצאלט מען נישט קיין גאנצן שאדן. פארוואס באצאלט מען נישט קיין גאנצן שאדן? ס'איז דאך מיוחד פאר איינעם צו האלטן דארטן. פירות, איי לאמיר זאגן אז ס'איז דבר שאינו ראוי לו קען ער דארט נישט האלטן, אזוי ווי איך האב געזאגט לגבי שור זאג מיר אז ס'איז מיוחד לזה ולזה, לשוורים זאגט די זעלבע זאך, ס'איז נאר מיוחד דארט צו האלטן פירות אבער נישט כסות און כלים, זעהט אויס דאס לשון פון מהרש"א אז מסתמא דער וואס האלט דארט פירות איז מיוחד פאר אים אויך נאר פאר אים צו האלטן כסות.

ווייל איך האב דאך איינגעלערנט אז לגבי פירות לגבי מטלטלין איז עס מיוחד פאר איינעם, אלא זאגט די גמרא לעולם רבנן היא. רבי אלעזר וויל דאך איינלערנען אז די משנה גייט ווי יענער, זאגט ער נישט ווי ער האט פריער געזאגט כולה רבי טרפון היא, נאר די משנה גייט די גאנצע ווי די רבנן,

ואם הועדו, אז ס'איז געווארן א מועד, דיע פינף איז געווארן א מועד, חמשתן מועדין, ווערן דיע פינף מועד, איז יעדער פון דיע פינף איז א מועד, האב איך שוין גענדיגט מיט חמשה מועדים, איך רעכן נגיח ס'דא א אב וואס ס'הייסט נגיחה, און ס'דא א אב וואס ס'הייסט נגיפה, און א אב פון נשיכה, און אזוי ווייטער,

והי, דאס וואס שטייט נאך דעם א, נאך שן ורגל שטייט דאך אין דער משנה דערמאנט שור המועד ושור המזיק ברשות הניזוק, איז דאס נישט קיין נייער מזיק, נאר שור המזיק מיינט ער אזוי, והיכן העדאתן, ווי אויף וועלכן ארט ווערן זיי, די שן ורגל, אויף וועלכן ארט באצאלן זיי גאנצן שאדן, זאגט אויף דעם די משנה, דווקא בשור המזיק ברשות הניזוק, אויב די שן ורגל האט מזיק געווען ברשות הניזוק, רעדט מען די סיפא און בכלל נישט פון קרן, שור המזיק ברשות הניזוק, גייט אים אראפטייטשן ווען איז דער חיוב פון שן ורגל. מתקיף לה רבינא, האט רבינא געפרעגט א קשיא. לויט די הנחה קומט דאך אויס אז פון שור המזיק ברשות הניזוק איז נישט קיין קרן, נאר ער גייט מיר מפרש זיין ווען איז שן ורגל מחויב אויב ס'האט מזיק געווען ברשות הניזוק? הא קתני לקמן, שטייט ווייטער אין צווייטן פרק, דער צווייטער פרק איז מיר מפרש דיע משנה. ווערט דארט דערמאנט שור המזיק ברשות הניזוק, כיצד אי אמרת בשלמה איירי בה, אויב מיר וועלן זאגן אז דאס וואס שטייט ביי אונז אין דער משנה שור המזיק ברשות הניזוק מיינט מען קרן, איז גוט, משום הכי קתני כיצד, לערנט ער מיר כיצד, און איך בין מפרש דארט די מחלוקת פון רבי טרפון מיט די רבנן. אלא אי אמרת לא איירי בה, אויב דו וועסט זאגן אז דאס וואס שטייט שור המזיק ברשות הניזק, דאס מיינט מען נישט קיין קרן, נאר דאס גייט ער מיר דערציילן ווען איז דער חיוב פון שן ורגל, מאי כיצד, כיצד הייסט מען האט עס שוין פריער געלערנט און ער גייט מיר מפרש זיין כיצד

אזוי ווי איך האב פריער געזאגט אז דאס וואס שטייט חמשה מועדים גייט ער מיר זאגן אז דיע פינף תמים ווערן מועדים אויב זיי האבן געשטויסן דריי מאל ושן ורגל מועדים מתחילתן שן ורגל איז א מועד גלייך אין אנפאנג דא גייט ער מיר נישט מפרש זיין די פינף די מנין ווייל די פינף איז דאך שוין געווען דאס וואס איז תמים דאס איז מועדים. וזה שור המועד, דאס גיי איך צוריק אויף די פריערדיגן, דאס וואס איך האב געזאגט אויב די פינף ווערן מועדים, דאס איז שור המועד וואס ווערט דערמאנט אין די תורה, מער רעד איך נישט, איז שור המועד גייט נישט ארויף אויף שן ורגל, נאר שור המועד גייט ארויף אויף די פריערדיגן, ושור המזיק ברשות הניזק, מחלוקת רב טרפון ורבנן, און שור המזיק איז א מחלוקת אין צווייטן פרק, און עס איז נאך דא הודו, ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, ער גייט שוין יעצט מפרש זיין די גאנצע משנה, מיר רעדן דאך אלץ דא פון מועדים, זאגט ער ס'איז דא נאך מועדים, הזאב, א וואלף, ארי, א לייב, הדוב, א בער, והברדלס, והנמר, און א לעמפערט, אין די משנה געשטאנען פריער נמר נאכדעם ברדלס, והנחש. תניא נמי הכי, האמער אזוי אויך געלערנט אין דער ברייתא בפירוש אזוי ווי מיר לערנען פשט אין דער משנה, האמער געלערנט אין דער ברייתא חמשה תמים הן, ס'איז דא פינף תמים, ואם הועדו אז זיי זענען געווארן א מועד איז חמשתן מועדין, איז דא דיע פינף ווער קען יעדער איינער ווערן א מועד, ושן ורגל מועדים מתחילתן וזהו, און דיע פינף תמים וואס זיי ווערן מועדים, שור המועד, וואס דארפן מיר דערציילן אז דיע פינף תמים ווערן א מועד, נאר ס'איז דאך אמאל פארהאנען אז מען באצאלט א האלבן שאדן, נישט בלויז די ערשטע מאל נאר די דריטע און די פערדע און די פופטע אלעמאל א האלבן שאדן, צרורות, איז דאך דער דין באצאלט מען שטענדיג א האלבן שאדן, ווען די בהמה האט מזיק געווען מיט דעם וואס זי האט מיט די פיס געווארפן שטיינדליך, ס'איז נישט געווען כוונתה להזיק, נאר דרך הילוכה, זאגט ער אז דיע פינף ווערן מועדים. ושור המזיק ברשות הניזק איז מחלוקת רב טרפון ורבנן, ויש מועדים אחרים כיוצא באלו ס'איז דא נאך מועדים

דער חיוב פון נחש איז אזוי ווי רגל, און נחש וועט זיין פטור אין רשות הרבים, ווייל רגל איז פטור אין רשות הרבים. איי זאגט תוספות ר'איז דאך מתכוון להזיק, ווען איך זעה רעכן מיט אנדערע, זעהט אויס זאגט תוספות א זאך וואס איז דרך הילוכה און עס איז כוונתו להזיק בלייבט עס נישט. קיין קרן נאר דאס בלייבט רגל. שן איז עס נישט, שן דארף דאך זיין יש הנאה להזיקה, נחש איז דאך אין הנאה להזיקה, נאר ס'איז רגל. רש"י. אין דער משנה האט מען געלערנט ולא לרבוץ, א בהמה איז נישט קיין מועד ארויפצולייגן זיך אויף כלים זיי צו ברעכן. און א בהמה האט זיך ארויפגעלייגט אויף כלים זיי צו ברעכן, איז דאס משונה, באצאלט מען נאר א האלבן שאדן. אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אז ס'איז קרן רביצה, אלא פכים גדולים, ווען די בהמה לייגט זיך ארויף אויף גרויסע קריגלעך, אבל פכים קטנים, אבער אויב ס'איז פכים קטנים, אורחיה הוא, איז דער סדר זאל זיך ארויפלייגן, ממילא, איז דאס רגל, און אויב זי האט זיך ארויפגעלייגט אויף זיי אין רשות הרבים איז מען אינגאנצן פטור, ווייל רגל ברשות הרבים איז דאך פטור, און ברשות הניזק דארף מען באצאלן א גאנצן שאדן ווייל ס'איז תולדה פון רגל. זאגט די גמרא, לימא מסייע ליה, מיר וועלן ברענגען א ראיה צו רב אלעזר'ן, מיר האבן געלערנט, הבהמה מועדת, די בהמה איז א מועד, להלך כדרכה ולשבר, דער ענין פון רגל איז דאך דרך הילוכה, די בהמה גייט אין רשות הניזק און עפעס ליגט אונטער די פיס טוט זי צוברעכן, ולמעך את האדם, צו קוועטשן א מענטש, ואת הבהמה און די בהמה, ואת הכלי און די כלי, און ביי אונז אין די משנה שטייט דאך ולא לרבוץ אז ס'איז נישט די סדר אז די בהמה זאל צוקוועטשן די כלי, און דארטן שטייט ס'איז יא די סדר. ממילא דארף איך מחלק זיין אז דאס וואס שטייט ביי אונז אין דער משנה ס'נישט דער סדר פון דער בהמה זאל צוברעכן כלים מיט דעם וואס ער לייגט זיך ארויף אויף זיי ארויף רעדט זיך איז ביי גרויסע כלים און די זעלבע זאך רעדט זיך אין די ברייתא וואס איז דער סדר זאגט דער רש"י רעדט זיך ביי קליינע כלים און ביי קליינע קינדער און ביי בהמה קטנה. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה. קען זיין אז ס'איז נישט די סדר פון א בהמה זיך ארויפצולייגן אויף כלים אפילו ווען ס'איז קליינע כלים, ממילא וועט אויסקומען א קולא אז ער וועט זיך ארויפלייגן אויף קליינע כלים באצאלט מען נאר א האלבן שאדן, פון צווייטן זייט איז עס א חומרא אז אויב ס'איז קרן באצאלט מען דאך אין רשות הרבים א האלבן שאדן. נאר דילמא דאס וואס דא א שטייט אז ס'איז אן ענין פון רגל ווען זי צוקוועטשט די כלים, מיינט מען מן הצד נישט זי האט זיך אראפגעלייגט ווען זי איז געגאנגען און ס'איז געליגן כלים צווישן איר און די וואנט, איז גייענדיגערהייט האט זי זיך צוגעקוועטשט צו די וואנט. איכא דאמרי אנדערע זאגן אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט לא תימא פכין גדולים הוא דלאו אורחיה זאלסט נישט מיינען אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז די סדר פון די בהמה איז נישט ארויפצולייגן זיך אויף כלים שטייט דאך לא לרבוץ זאלסטו נישט מיינען אז דאס איז נאר ווען די כלים זענען גרויס איז נישט די סדר אבל פכין קטנים אורחיה זאלסט נאר ביי קליינע כלים איז יא די סדר זאג נישט אזוי. אלא אפילו פכים קטנים נמי, אז די בהמה זאל זיך ארויפלייגן אויף קליינע כלים, לאו אורחיה איז אויך נישט די סדר. מיתיבי, פרעגט מען א קשיא, ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים, אז די בהמה איז די סדר אז זאל צוקוועטשן כלים, ווי קאנסטו רב אלעזר זאגן אז ס'איז קיינמאל נישט די סדר זאל צוברעכן כלים? אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, דילמא מן הצד. דאך א גרויסער חילוק פון ערשטן לשון ביז דעם לשון, אז לגבי כלים קטנים, לויט דעם ערשטן לשון האט רב אלעזר געזאגט אז ס'איז דער סדר, ס'איז רגל, לויטן צווייטן לשון זאגט רב אלעזר אז ס'האט דעם זעלבן דין ווי גדולים. איכא דרמי להו מירמא, אנדערע האבן געפרעגט א סתירה פון דער משנה אויף דער ברייתא, תנן, אין דער משנה האבן מיר געלערנט אויף וועלכע זאכן איז די בהמה נישט קיין מועד, ביי וועלכע זאכן באצאלט די בהמה א האלבן שאדן, ולא לרבוץ, ס'איז נישט דער סדר פון דער בהמה זאל זיך ארויפלייגן אויף כלים. תנן, ולא לרבוץ, והתניא אין דער ברייתא האבן מיר דאך געלערנט אז די בהמה איז א מועד, מ'באצאלט א גאנצן שאדן, ולמעך את האדם זי צוקוועטשט א בהמה א מענטש ואת הבהמה ואת הכלים ביי א מענטש איז נישט שייך א גאנצע שאדן ביי א מענטש איז דא דער ענין וואס מען באצאלט כופר אויב ס'איז א עבד כנעני שלושים שקלים אמר רב אלעזר לא קשיא כאן בפכין גדולים ביי אונזער משנה וואס שטייט ס'איז נישט דער סדר איז רעדט זיך עס אין פכין גדולים גרויסע כלים איז נישט דער סדר זאל זיך אוועקלייגן און אויב זי האט זיך אוועקגעלייגט איז דאס משונה, איז דאס א תולדה פון קרן כאן בפכים קטנים. לכאורה די איכא דרמי להו מירמא מיט דעם ערשטן רב אלעזר איז די זעלבע זאך, איז דאך די זעלבע זאך, ווייל גלייך אין אנפאנג איז דאך אויך געשטאנען אמר רב אלעזר לא שנו אלא פכים גדולים אבל פכים קטנים אורחיה. און דא זאגט דאך אויך רב אלעזר די זעלבע זאך, אמר רב אלעזר לא קשיא כאן בפכים גדולים כאן בפכים קטנים, נאר ס'כאפט דאך א גרויסע חילוק ווען רב אלעזר האט געזאגט די ערשטע לשון לא שנו אלא פכים גדולים איז נישט דער סדר אבל פכים קטנים אורחיה, איז רב אלעזר האט דאס גענומען פון וואנען האט ער דאס געוויסט? ער איז אזוי געווען מקובל פון זיין רבי, הייסט עס אז רב אלעזר האט געזאגט אן הלכה אבער דא ביי איכא דרמי לה מירמא, פארוואס האט דאס רב אלעזר מחלק געווען פון קטנים ביז גדולים, איז דאך מכח דער קשיא, און אויב כ'וועל געפינען אז די קשיא איז נישט קיין קשיא, למשל כ'וועל זאגן אז די ברייתא איז נישט קיין ברייתא, כ'וועל אויפווייזן אז די ברייתא איז ווי א יחיד, זי איז נישט געווארן געלערנט בי רב חייא ורב אושעיא דעמאלט הייבט זיך דאך נישט אן די קשיא, דעמאלט דארף איך דאך נישט צוקומען צו דעם חילוק, איז דאך דאס נישט קיין זיכערע זאך, נאר ער זאגט, קאן זיין דאס איז דער חילוק. אין דער משנה האמיר געלערנט אויסגערעכנט מזיקים, זאב און ארי' און דוב און נמר, די זאכן ווייסן מיר, זאב איז א וואלף, ארי' איז א לייב, דוב איז א בער, א נמר איז א לעמפערט, והבארדעלעס איז אויך דערמאנט, פרעגט די גמרא, מאי בארדעלעס, וואס איז דאס בארדעלעס? אמר רב יהודה נפרזא, אויף רב יהודה'ס ארט האט מען געוויסט נפרזא וואס עס איז. מאי נפרזא? די אנדערע א שפעטערדיג דור האבן נישט געוויסט וואס איז נפרזא, אדער די וואס איז געווען א צווייטן ארט, זיי האבן געהערט אז רב יהודה זאגט א בארדעלעס איז נפרזא, זיי האבן נישט געוויסט. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, אפא קומט אויס אז בארדעלעס האט נאך צוויי נעמען, ס'הייסט אויך נפרזא און ס'הייסט אויך אפא. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט רב מאיר אומר רב מאיר זאגט אף הצבוע. א צבוע איז א מזיק. ער איז מוסיף אויף דיע פינף מזיקים פון די משנה איז ער מוסיף צבוע. רב אלעזר אומר אף הנחש, רב אלעזר זאגט נחש איז אויך א מועד מתחילתו ער באצאלט א גאנצן שאדן. ואמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט צבוע זו אפא אז צבוע איז אפא און רב מאיר האט זיך מוסיף געווען דעם צבוע דאס הייסט נישט בלויז בארדעלעס נאר צבוע אויך, זע איך דאך פון דעם אויך אז אפא איז נישט קיין בארדעלעס, ווייל אויב אפא איז בארדעלעס איז דאך רב מאיר גארנישט מוסיף. זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בצבוע זכר כאן בצבוע נקבה, דער בארדעלעס פון דער משנה דאס איז צבוע זכר, און דער צבוע זכר ער ווערט אנגערופן נפרזא און ער ווערט אנגערופן אפא. דאס וואס רב יוסף האט געזאגט צבוע זו אפא, דאס גייט ארויף אויף די צבוע זכר פון דער משנה. רבי מאיר איז מוסיף, אויך איז צבוע נקבה, וואס דאס הייסט נישט קיין אפא. רב יוסף גייט נישט ארויף אויף דעם צבוע וואס רבי מאיר זאגט, נאר ער גייט עס זאגן אויף א אנדער זאך. גייט די גמרא א ראיה ברענגען דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף, איך זע אז א צבוע זכר האט פארשידענע נעמען, אויב אזוי קען איך זאגן אז די משנה רעדט זיך ביי צבוע זכר און דאס טאקע האט דעם נאמען ברדלס און עס האט נפרזא און עס האט אפא און ווי עס ווערט דערמאנט אין די ברייתא ס'ווערט עטלף און ערפד און קימוש דארטן אזוי ווייטער דאס איז איין פשט אין רשי אז אונזער משנה רעדט זיך ביי צבוע זכר און ר' מאיר רעדט זיך וואס ר' מאיר האט מוסיף געווען איז צבוע נקבה ס'דא אין רשי נאך א צווייטע פשט פארקערט.

ווייל ער האט ער ווערט נשתנה צו אן אנדער ברי' וואלט איך געוואלט מיינען אז דאס איז נישט ווי צבוע, ווייל סתם צבוע איז די צבוע נקבה, ווייל צבוע נקבה בלייבט שטענדיג די זעלבע ברי', גייט ער זאגן אפילו דער צבוע וואס שפעטער ווערט ער נשתנה איז אויך די זעלבע דין, ער ליגט אין כלל פון דעם צבוע פון דער משנה. דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אז א צבוע זכר דארף מען מוסיף זיין ווייל ער האט פארשידענע בריות האט מען געלערנט צבוע זכר לאחר שבע שנים נאך זיבן יאר נעשה עטלף עטלף לאחר שבע שנים נעשה ערפד ערפד לאחר שבע שנים נעשה קימוש קימוש לאחר שבע שנים נעשה חוח חוח לאחר שבע שנים נעשה שד גענדיגט. שדרו של, ממילא אז דער זכר האט אסאך נעמען דארף דאך עס רבי מאיר מוסיף זיין, שדרו של אדם, די שדרה פון א מענטש, לאחר שבע שנים, נאך זיבן יאר, נעשה נחש, ווערט א שלאנג, נאכן זיבן יאר פון שטארבן, והני מילי, דאס איז גערעדט געווארן, דלא כרע במודים, איז תוספות עמוד ב' זאגט אויף דעם א. ווייל עס איז דאך א מצוה זיך צו בוקן ביי מודים, און ווען מען שטעלט זיך אויף, זאגט דאך די גמרא אין ברכות, זקיף כחיויא, מען שטעלט זיך נישט אויף מיטאמאל, נאר ביסלעכווייז ביסלעכווייז, און אויב ער האט זיך נישט געבוקט ביי מודים, איז מידה כנגד מידה, דארף ער דעמאלטס ווי מען זאגט זיך דרייען כחיויא, האסטו נישט געוואלט דאס מאכן ביי מודים, ווערט עס שפעטער, ווייל עס איז א גנאי פאר דעם וואס עס ווערט א נחש. אמר מר האט מען פריער געלערנט ר' מאיר אומר אף הצבוע, ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט אף הנחש, הייסט עס אז ר' אלעזר איז מוסיף אף הנחש אז אלע זאכן אין דער משנה וואס ווערט אויסגערעכנט זאב ארי והדוב האלט ער אויכעט נאר ער איז נאך מוסיף נחש, פרעגט די גמרא והא אנן תנן מיר האבן דאך געלערנט ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט בזמן שהן בני תרבות אינם מועדים, אז די זאכן די פינף זאב ארי דוב נמר וברדלס, ווען זיי ווערן ערצויגן פון מענטשן זענען זיי נישט קיין מועד, והנחש מועד לעולם, וואזשע שטייט דא אז ער זאגט אף הנחש, הייסט אויס די אנדערע זענען אויך מועדים, ענטפערט די גמרא, תני לערן נחש.
אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, ארי ברשות הרבים, א לייב וואס האט באלאנגט צו א מענטש, דארף דאך דער מענטש אים היטן ער זאל נישט מזיק זיין. איז ער ארויסגעלאפן אין רשות הרבים, דרס, ער האט געטרעטן אויף א בהמה, ואכל, און ער האט איר געגעסן פטור. דאס ווארט דרס איז די טייטש ער האט ארויפגעטראטן, ער האט נישט געווארט ביז ער האט דערהרג'עט די בהמה, נאָר לעבעדיקערהײט האָט ער געריסן שטיקער. אַזױ איז דער סדר פֿון דעם אַרי. דער אַרי האָט דאָך נישט קײן מורא פֿאַר קײנעמען, ער דאַרף נישט פֿריִער דעם קרבן דערהרגענען, נאָר לעבעדיקערהײט רײַסט ער שטיקער. און אױב אַזױ איז דער סדר, איז דאָך דאָס רגל, און רגל ברשות הרבים איז דאָך פּטור. ווי איז אבער טרף? ווי האט דער רבי געטייטשט אין חדר טרוף יטרף פארצוקט ער האט עס פריער דערהארגעט, צעריסן, ואכל, נאכער האט ער עס געגעסן, דאס איז נישט דער סדר פון א לייב, דעמאלטס איז עס דאך וועלכע מזיק איז דאס? קרן חייב דארף ער באצאלן א האלבן שאדן, האט די גמרא מפרש דרס ואכל פטור. כיוון דאורחיה למידרס, דער סדר פון דעם לייב איז דאך צו עסן ער טרעט ארויף און אזוי רייסט ער שטיקער, הוה ליה איז גלייך כמו שאכלה ווי א בהמה עסט פירות וירקות, דהוה ליה שן ברשות הרבים איז פטור ופטור, אבער טרף לאו אורחיה הוא. טורף דאס איז נישט די סדר, און אויב ס'איז נישט די סדר איז עס קרן, און קרן ברשות הרבים באצאלט א גאנצן שאדן. זאגט די גמרא למימרא וועלן מיר זאגן דטריפה לאו אורחיה הוא אז ס'איז נישט די סדר. והכתיב שטייט דאך אריה טורף. דער לייב טוט צערייסן בדי גורותיו אז ס'זאל זיין גענוג פאר זיינע לייבן. שטייט דאך דארט דערמאנט אריה טורף אז ער טוט עס צערייסן. ענטפערט די גמרא, מ'מיינט בשביל גורותיו, וועגן די לייבן. פרעגט די גמרא, ס'שטייט דאך דארט אין זעלבן פסוק ומחנק און ער טוט ווערגן ללבאותיו, לבאותיו ווערט דאך אנגערופן א לייב, א נקבה הייסט לבאה. זאגט די גמרא בשביל לבאותיו וימלא ער טוט אנפילן טרף די צעריסענע זאכן חוריו זיינע לעכער הייסט עס אז ער וויל צערייסן זאגט די גמרא בשביל חוריו ער וויל האבן א רעזערוו אבער נישט ווייל דאס וואס ער וויל יעצט עסן דאס טוט ער גלייך עסן מיט דריסה און נישט מיט טריפה ומעונותיו טריפה. מיינט מען אויך בשביל מעונותיו אז ער זאל האבן דארטן אין זיינע וואוינונגען, אבער דערהרג'ענען און גלייך נאכדעם עסן, דאס איז נישט די סדר. זאגט די גמרא, והתניא מיר האבן דאך געלערנט וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק, א חיה איז אריינגעגאנגען אין חצר הניזק טרפה בהמה, און זי האט דארט צעריסן א בהמה, ואכלה בשר, און זי האט געגעסן פלייש, משלם, באצאלט מען, נזק שלם, א גאנצן שאדן, אז ס'שטייט, מען באצאלט א גאנצן שאדן, מוז איך דאך זאגן פארוואס, ווייל ס'איז א תולדה פון שן. זע איך דאך אז דער סדר פון א לייב איז אז ער זאל פריער דערהרג'ענען און נאכדעם עסן, איי דא ווערט דאך נישט דערמאנט וועגן א לייב, דא ווערט דאך דערמאנט וכן חיה, רעדט זיך נישט אז ס'רעדט זיך ביי אלע חיות נישט ביי א לייב, זאגט תוספות ווייל עס שטייט חיה סתם רעדט זיך עס בין בארי בין בזאב, לכאורה האב איך דאך דאס געקאנט פארענטפערן. אז אין אמת'ן איז עס קרן, ס'איז נישט דער סדר, נאר פארוואס באצאלט מען א גאנצע שאדן? ווייל ער האלט ווי רב טרפון, וואס רב טרפון זאגט משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם, זאגט תוספות איך קען דאס אויך נישט איינלערנען, ווייל דאס ווערט דערמאנט ווייטער אין גמרא, ווען איך טו אויסרעכענען די תולדות פון שן, טוט ער דאס אויך אריינרעכענען. אבער אלנפאלס, ס'איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן. שמואל האט זיך געזאגט אז טרפה ביי א חי' איז נישט די סדר, און דא זעה איך דאך אז ס'איז די סדר ווארום ס'איז שן, ער באצאלט א גאנצן שאדן, ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך שטרפה להניח אז די לייב האט צוריסן אויף אוועקצולייגן דעמאלט אויף אוועקצולייגן איז דער סדר. פרעגט די גמרא אכלה קתני, שטייט דאך מ'האט דערהארגעט און אויפגעגעסן. זאגט די גמרא בשנמלכה ואכלה, פריער איז געווען די כוונה פון די בהמה אוועקצולייגן, נאכער האט זי זיך מיישב געווען געגעסן. פרעגט די גמרא מנא ידעינן, פון וואנען ווייס איך אז ס'איז אזוי געוועזן? ועוד נאך א זאך, דשמואל נמי, שמואל האט געזאגט א דין אז. טרף ואכל, זאגט שמואל אז ס'איז קרן, פארוואס איז נישט די סדר? דילמא הכי הוא, אפשר פריער בשעת דעם צערייסן האט ער געטראכט להניח צו באהאלטן, און נאכער האט ער זיך באשלאסן נישט. אמר רב נחמן בר יצחק, לצדדין קתני. נישט ווי כ'האב פריער געלערנט אז ס'איז איין דין, אז פריער האט ער צעריסן און נאכדעם האט ער געגעסן, נאר דא האב מיר געלערנט צוויי דינים, שטרפה, זי האט צעריסן די חיה, להניח פון וואנען ווייס איך דאס ווייל זי האט טאקע געלאזט ליגן, זי האט טאקע נישט געגעסן, או, אדער ס'איז געווען א צווייטע זאך, דרסה ואכלה, משלמת, באצאלט מען נזק שלם, א גאנצן שאדן. רבינא אמר, רבינא זאגט, כי קאמר שמואל, איך האב דאך געהאט א קשיא אויף שמואל'ן, פארוואס זאגט שמואל אז א לייב. האט צוריסן א בהמה און ר'האט עס אויפגעגעסן אין רשות הרבים, זאגט שמואל מ'באצאלט א האלבן שאדן, האב מיר דאך געפרעגט ס'דאך דער סדר און אויב ס'דער סדר איז דאך דאס שן און שן ברשות הרבים איז פטור. זאגט רבינא כי קאמר שמואל, שמואל זאגט.

איז איז שטענדיג די סדר פון אים און ער וועט זיין פטור ברשות הרבים, נאר אויב דער לייב איז אזעלכע וואס ער איז געווען א בן תרבות, ער האט שוין געוואוינט צוזאמען מיט מענטשן, דעמאלט איז דאך נישט די סדר פון אים אז ער זאל מזיק זיין, דעמאלט דארף מען באצאלן. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב עס רעדט זיך שוין א לייב וואס האט זיך אויסגעמענטשלט, וואס דו זאגסט ער איז ארי תרבות, אפילו דרס נמי ליחייב, איז דאך זאגסטו דאך איז דאך פון דעם לייב נישט די סדר אז זאל מזיק זיין, דארף דאך אויסקומען אז דרס, ער האט דורס געווען און געגעסן זאל ער אויך זיין חייב, ווייל ס'איז דאך נישט די סדר. אלא זאגט די גמרא דרבינא דאס וואס רבינא האט געזאגט ארי תרבות לאו אשמואל איתמר דאס האט ער עס נישט געזאגט אויף שמואל'ן אלא אמתניתא דאס האט ער געזאגט אויף דער ברייתא די ברייתא וואס מיר האבן דא פריער געהאט וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק טרפה בהמה ואכלה בשר משלם נזק שלם האב איך געלערנט פשט, פארוואס באצאלט ער א גאנצן שאדן? ווייל עס גייט לויט די רבנן, וואס די רבנן זאגן אז ס'איז אורחיה, ווי וועט אבער אויסקומען לויט רב אלעזר'ן וואס רב אלעזר זאגט אז אויב ער איז א בן תרבות, א חיה, איז לאו אורחיה, וועט מען נישט באצאלן קיין גאנצן שאדן? קומט ער צו גיין און ער זאגט מתניתא די ברייתא רעדט זיך אויך ביי ארי תרבות ואליבא דרב אלעזר דאמר לאו אורחיה נישט די טייטש עס גייט נאר ווי רב אלעזר נאר ער גייט זאגן זאלסט נישט זאגן אז דער טעם איז ווייל אורחיה לטרוף דעריבער באצאלט מען נזק שלם אפילו עס רעדט זיך ארי תרבות אליבא דרב אלעזר וואס איז נישט אורחיה דאך קען זיך רעדן די ברייתא. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב איז דאס ארי תרבות און רב אלעזר האלט דאך ארי תרבות איז נישט דער סדר, איז דאך דאס וועלכע זאך איז דאס קרן? אויב אזוי חצי נזק בעי לשלומי דארף מען באצאלן א האלבן שאדן, זאגט די גמרא דאייעד, איז געווארן א מועד, האט שוין דריי מאל דאס געטון, פרעגט די גמרא אי הכי, אויב אזוי איז דאך דאס אין אמת'ן קרן, נאר ס'איז קרן וואס איז געווארן א מועד, מאי האי דקתני לה גבי תולדה דשן. פארוואס לערנט ער עס צוזאמען מיט תולדות פון שן, גבי תולדה דקרן בעי למיתני, איז דאך עס א תולדה פון קרן? קשיא דאס וואס די גמרא האט פריער פארענטפערט דאייעד, פארוואס האט די גמרא נישט פארענטפערט אז דאס גייט ווי רב טרפון וואס ער זאגט קרן בחצר הניזק באצאלט נזק שלם? ווייל ע אויך צוליב די זעלבע זאך וואס די גמרא זאגט יעצט דא, אויב אזוי דארף ער דאך עס רעכענען צווישן תולדה דקרן, פארוואס טוט ער עס רעכענען צווישן תולדה דשן? רש"י.